לזכות פרידא בת צירל שתחיה ליום ההולדת שלה י ד מרחשוון.
בית חלקים מהתוועדות י א ניסן תש ל ד.
מ'האט זיך פריער גערעדט בנוגע צו צדקה, אז צדקה איז אויף דערויף כל המרבה הרי זה משובח בכלל, ובפרט אין עניינים וואס זיי זיינען פארבונדן מיט כלל ישראל, אדער מיט א פרט בישראל, און דאס איז אויכעט ער ברענגט אראפ ברכת השם אין די עניינים פרטיים ביז וואנעט אז מען ברענגט אראפ אין ספרי מוסר און ספרי חסידות אט דאס פון דער הנהגה פון אברהם אבינו וואס איז דאך אחד היה אברהם געווען אן איין און איינציגער מענטש מיט אזענע מעלות. ביז וואנעט אז אפילו משה רבינו האט מען געזאגט ובמקום גדולים אל תעמוד, טייטשט אפ דער מדרש אז דאס מיינט אז די גדולים מיינט מען דאס אברהם אבינו. אף על פי כן זאגט מען אז ס'איז דא זאכן וואס אברהם אבינו האט געטאן, און א ספר מוסר און א מאמר חסידות וואס איז געשריבן געווארן, געזאגט געווארן און געשריבן געווארן, און אפגעדרוקט געווארן אין די לעצטע יארן, ברענגט דאס אראפ אז אזוי דארף טון יעדער איד, מיט די פרטים ווי ס'האט געטאן אברהם אבינו, איז דאך דערפון פארשטאנדיג אז דאס איז פון די הוראות, פון די אנווייזונגען און אפלערנונגען וואס דער אייבערשטער גיט כוחות יעדער אידן ער זאל דאס טון אין די אלע פרטים. ווי דאס האט געטאן אברהם אבינו, נאר אברהם אבינו האט געוואוסט די כוונות ביז אין מרכבה העליונה, וואס האבות הן הן המרכבה, אבער כוונות אליין זיינען ניט מספיק, און אדרבה ווי ער זאגט אין תניא, אז מ'איז מכוון אלע כוונות און מ'טוט ניט די מעשה בפועל,

ער שטייט צוזאמען מיט יעדער אידן און העלפט אים ארויס ער זאל זיין א נדיב בנשמתו ובגופו ובממונו ובתורתו איך מיין מיט די אלע פרטים וואס ס'קען זיין בעזרתו וואס דערפון איז אויכעט פארשטאנדיג וויבאלד אז מ'האט געגעבן יעדער אידן אט די כוחות אויף טון אין די אלע פרטים.

וואס אויך זיכער אז יעדער איד און בכלל יעדער מענטש וואס ער איז נארמאל וועט זיך זיכער ניט וועלן אז דער אייבערשטער גיט אים כוחות און וויל ער זאל טון א זאך וועט ער דאס אפטון האלב דערפון און די איבעריגע האלב וועט ער ליגן לאזן ליגן ניט גענוצטערהייט. מען דארף דערצו ניט אנקומען צו מוסר און צו חסידות און צו לפנים משורת הדין וכו', אויב נאר ער איז א נארמאלער מענטש און גלייבט אז די וועלט איז ניט הפקר, נאר ס'איז דא א באלעבאס און דער באלעבאס איז דער אייבישטער און דער אייבישטער האט אים געגעבן מעגליכקייטן, און מצד מענטשליכקייט אליין על אחת כמה וכמה ווען דאס ווערט אנגעווארעמט און דורכגענומען מיט אמונה און מיט חיות,

נפש אחת מישראל איז דאס ווי די משנה זאגט אן עולם מלא, און ווי ס'איז דארט פאר מוכרח פון דעם דין איז דאס ניט א נפש אחת וואס ער איז שוין א בר מצוה אדער בת מצוה, דער דין איז דארטן א תינוק בן יומו, איז אויכעט דער דין אזוי, איז אויך דערפון פארשטאנדיק. אז א מורה מיט א מורה א לערער אדער א לערערין א מדריך אדער א מדריכה די כוחות וואס מען האט אין זיי אריינגעלייגט אז אויב ער האט עשרה מישראל אדער ווייניגער דערפון על אחת כמה וכמה מער דערפון אין זיין כיתה אונטער זיין השפעה איז א זיכערע זאך אז דער אייבערשטער האט זיי געגעבן כוחות אז זיי זאלן קענען אויפטון מיט די צען אינגעלעך אדער צען מיידלעך אדער מיט איין אינגעלע אדער מיט איין מיידעלע אויפהאדעווען פון זיי אז דאס זאל זיין א איד אויף וועלכן מ'וועט אנווייזן אדער א פרוי אויף וועלכן מ'וועט דערנאך קענען אנווייזן און זאגן אז הגיעו מעשי למעשה אברהם אבותי אברהם יצחק ויעקב. וואס דערפאר איז דאך אויכעט דער דין כידוע די תשובה פון ראגאטשאווער אז מען האט ביי אים געפרעגט בנוגע צו אננעמען תלמידים אין א בית ספר תלמידות וואס איז געווען א מספר מוגבל מען האט געקאנט אננעמען א מספר מוגבל האט מען געוואלט ביי אים פועל'ן עס זאל הייסן צונעמען מער ניט ווי די מצוינים און די אנדערע ניט האט ער זיך געבייזערט און האט געטענה'ט און געשריבן אז דאס איז היפך הדין. איינע פון די טעמים אין דערויף איז אז מען קען ניט וויסן ווער ס'איז דער פון אויסוואקסן, און א ענין פון א בית חינוך איז דאך האדעווען א קינד כדי דערנאך כשיגדל זאל דער קינד זיין ווי ס'דארף צו זיין, און אט דעמאלט האט יעדער איד בכח און זאגט אז יעדערער קען זאגן מתי, ס'מער ניט ווי א שאלה אין זמן.